לקט סיפורים. ידוע דער סיפור בנוגע צו דעם ברית פון דעם בעל יום ההולדת, איז דאס געווען א ברית נדחה, אז ס'האט געדארפט דאך זיין דער ברית כמדובר כ"ז בחשוון, און דערנאך ווי דערציילט בארוכה פון די שיחות פון רבינו נשיא דורנו פון רבי'ן דעם שווער שוין אויכעט אפגעדרוקט אין חנוך לנער, האט דער צמח צדק געשיקט זאגן ביינאכט. אז דער ברית וועט נישט זיין בעתה אויף מארגן, און דערנאך איז געווען א גאנצע השתלשלות העניינים כמסופר שם בארוכה, ביז וואנעט אז מ'האט זיך געוואלט אז זאל דווקא זיין די גאנצע הנהגה מיט אלע עניינים, דערנאך אז דער צמח צדק האט געדארפט זיין סנדק, און דערנאך אז מ'האט געוואלט בפועל מאכן די מילה אליין, האט מען געזען אז דער צמח צדק האט פריער געזאגט דריי מאל אז די ברית וועט נישט קענען זיין בו ביום, אז מען קען אים ניט מל זיין, און מען האט עס אפגעלייגט, איז עס ערשט געווען די ברית דערנאך אין יום ב' חנוכה, כמדובר כמסופר מיט אלע פרטים אין דעם אין די חנוך לנער. כמבואר אין דעם סיפור, איז ער געווען פארשטאנדיק, אז מען האט יענעם טאג ניט געזאגט קיין תחנון, וויבאלד דער צמח צדק איז געווען סנדק, און מען האט פריער האט מען געדאווענט. און מ'האט אוועקגעשטעלט דעם כיסא, דעם כיסא פארן סנדק און כיסא של אליהו מיט אלע הכנות, איז דאך א דבר הפשוט אף על פי וואס וועגן דערויף רעדט זיך נישט אין דעם סיפור אז ס'איז געקומען צו אמירת תחנון ס'איז ביום השני געווען נישט שבת נאר ביום השני האט מען זיכער נישט געזאגט קיין תחנון. על דרך זה איז דערנאך געווען די סעודה ווי דערציילט אין דעם סיפור אין המשך הסיפור. ובנוסף על כל זה איז אויך געווען אמירת חסידות, נישט ווי דאס איז אין יום שני וואס איז דעמאלט נישט געווען קיין ענין אויף קיין רגילות אויף זאגן מאמר חסידות, און יענעם טאג איז געווען מאמר חסידות על דרך פונקט על דרך ווי דאס איז א יומא וואס דאס איז נישט ווי שאר הימים, און פארוואס איז דאס נישט ווי שאר הימים, דערפאר וואס דאס איז געווען דער יום השמיני פון די יום ההולדת. דער רבי דער שווער האט אמאל דערציילט א סיפור וועגן זיין פאטער, דערציילט אז דאס איז נאך געווען בחיי פונעם צמח צדק, איז דאך זיין פאטער דעמאלט געווען אלט, ניט עלטער פון פינף יאר אדער פינף מיט א האלבן יאר, ווארום ווען דער צמח צדק איז נסתלק געווארן איז דעם שווער'ס פאטער געווען אלט פינף מיט א האלבן יאר. האט ער זיך געשפילט מיט זיין עלטערן ברודער מיט ר' זלמן אהרן. אזוי ווי זיינען זיך אויסגעוואקסן אין א הויז וואס האט זיך אלץ גערעדט חסיד און רבי, האבן זיי זיך צוזאמענגערעדט אז מ'וועט זיך גיין שפילן אין חסיד און רבי. וויבאלד אז דער ברודער זיינער איז געווען עלטער פון אים מיט אנדערהאלבן יאר, איז געבליבן אז ער וועט זיין רבי, און דער רבי נשמתו עדן וועט קומען צו אים ווי א חסיד פראווען זיך. האט זיך ר' זלמן שליט א אפדערציילט דעם שיפטעך רב זלמן אהרן, אוועקגעזעצט אויף א בענקל און אפגערוקט דארט דעם היטל איבערגעדרייט,

און דער סיפור אחד פון בעל ההילולא וואס ער דערציילט וועגן זיין פאטער וועגן דעם רעבן נשמתו עדן פון די יארן ווען זיין פאטער איז געווען אלט ארום אן ערך עפעס מער ווי צווישן פון ניין יאר און געהאט אן עלטערן ברודער וואס ער איז געווען דעמאלט אלט עלף יאר. און גייענדיג פון חדר אזוי ווי דער ברודער זיינער איז געווען א בקי בדקדוק און אין די מען פלעגט מדקדק זיין בתפילתו, און ביים רעבן נשמתו עדן איז נישט געווען אזוי די הקפדה ווען ער איז געווען צו ניין יאר מיט א האלבן אדער צו ניין יאר מיט א פערטל פלעגט ער זיך מיט אים רייצן אין עניינים וואס זיי זיינען פארבונדן מיט תפילה. האט דערציילט דער בעל ההילולא דער שווער אז אין יענע צייט האט געפרעגט רז"א ביים רעבן נשמתו עדן וואס איז דאס מיט אט די פינטעלע וואס שטייט אין מודה אני לפניך איז פאר רבה אמונתך שטייט אין סידור א פינטעלע. מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי, דערנאך שטייט א נקודה, א פינטעלע, און דערנאך שטייט רבה אמונתך. האט ער אים אויף דערויף געענטפערט אז אט דאס איז דער גאנצער ענין באשטייט אין די באשטייט אין דער פינטעלע. און מען זאגט דאס גאנץ פרי, דערפאר וואס דערנאך דארף מען זען אז די פינטעלע זאל זיך פאנאנדערגיין. דערנאך האט ער ביי אים געפרעגט וואס איז דאס דער ענין וואס מען דארף דאווענען יעדער טאג, רז"א האט געפרעגט ביים רעבן נשמתו עדן, האט ער אים געזאגט אז דאס איז די זאך כדי די פינטעלע זאל זיך פאנאנדער גיין יעדער טאג, און האט מסיים געווען אז בחמלה שטייט צוויי מאל אין דאווענען, אין ברכות השחר אין דאווענען, איינמאל שטייט עס אין מודה אני, און דעם צווייטן מאל שטייט עס אין ברכות קריאת שמע אין אהבת עולם. די פינטעלע שטייט מער ניט אין מודה אני, אבער אין אהבת עולם איז די פינטעלע שוין ניטאָ, און האט עס מסביר געווען אז דאס טוט אויף דער דאוונען אז די פינטעלע זאל זיך פאנאנדער גיין. און אין יארן שפעטער האט עס דער רבי נשמתו עדן פארטייטשט אז דאס גייט אויף נקודת הלב.

וואס דאס איז געווען דאס א מיינער א מוזגל וואס דאס איז געווען א כמה יארן נאך דער חתונה און עס איז שוין דעמאלט געווען דער ענין פון זמן הנשיאות ווארום ס'האט געווען מ"ד איז דאס געווען א יאר נאך הסתלקות פונעם רבי מהר"ש און מ'האט זיך געקאנט באגנוגענען מיט א דירה פון צוויי צימערן און דינען דארט דעם אייבערשטן בשמחה ובטוב לבב. על אחת כמה וכמה אז יעצט האט צוויי צימערן אין די נאכזאל די אלע נעפיס, נאכדעם מען האט נישט די אלע ענינים מעטריק בכל זאת איז דאס נישט קיין סתירה אז נישט נאר מען זאל זיין שמח בחלקו אין גשמיות נאר אז מען זאל קענען שטייגן ברוחניות מחיל אל חיל וואס סוף כל סוף איז דאך א תכלית פון א נברא נישט אז ער זאל זיין אן אוכל ושותה.

און מען וויל זיך איינרעדן אז דאס איז מוסיף זיין אין זיין שלימות אלס א מדבר, נישט אין זיין שלימות אלס א בהמה. על אחת כמה וכמה נישט אין זיין שלימות אלס א צומח, ווער רעדט נאך אין שלימות אלס א דומם, נאר אין וואס באשטייט זיין תכלית אלס א מדבר און א בעל שכל, אז ער באווייזט אז ער קען פארדינען נאך א פאר דאלאר. און וואס טוט ער מיט די דאלער וועלכע ער האט אריינגעלייגט זיין מסירת הנפש, נעמט ער מיט די פאר דאלער און קויפט א דבר של דומם און לייגט עס אוועק אויפן פאל אויפן פלאר און טרעט אויף דערויף מיט די פיס, און אין דערויף באשטייט זיין עצם הנפש אויף וועלכע ער טרעט מיט די פיס אז די שכן'טע זאל קומען איר מקנא זיין און זאגן אז ביי איר איז א שענערע פלאר ווי ביי די שכן.

איז געווען עפעס פון די עלטערע וואס האבן עפעס אמאל געזאגט א ווארט אין דעם, האבן זיי אויף דערויף גענטפערט אז אן אלטער סאלדאט בלייבט אלעמאל א סאלדאט, און א יונגער גענעראל קען אויסוואקסן און ווערן דער עומד בראש פון דער גאנצער מדינה.